אבער בפרט איז יצר אפילו אין עיר, אפילו עיר השמש, עיר זיך מיט קינא מיט ממש. קינא מיט הבנה, אז מיר האט מיט נישט דעם עיר, פארוואס? סוף סוף, ווער איז דער עיר קומט אן אין כל עיר? ווער די קומט אן אין? די כלל, די כלל געפינט זיך אין כל עיר. ודאי אין עיר גשמי לופטיג. ער דארף נישט מרגיש זיין אין אן אופן פון פנימיות אז ס'נעמט אים נישט אדורך. אה, מ'זאגט א תלמיד פארשטייט א שכל, פארשטייט ער דאס, דאס גייט אריין אין מיין מבין, ניט ער פארשטייט דא איז עס ניט ער פארשטייט, אבער אים הערט זיך די ליכט. וואס דער פשט אים הערט זיך די ליכט, וואס אין דעם ארט, אין אים פילט זיך, אין אים איז נרגש די ליכט. אַן עשה ענין און אַ בונה, אַ מע זאָגט אינגאַנצן מצד דעם העלם, אַז מען צײכנט דאָס בכלל נישט אין נרגש. האָט קײן שײַכות ניט, ניט נאָר ס'איז נישט נרגש נישט די פּנימיות און די מצב אין דאָרטן נרגש און אַף-על-פּי-כּן דאָרטן דאָס דער רבֿ. אַ קצת משל אױף דאָס זאָגן מיר, דאָס זאָגן כּוחות-הנפֿש, פֿאַראַן כּוחות פּנימיים. פֿאַראַן רצון, נישט אַלע מאָל רעדט מען אין חסידות אַז איך ווייס וואָס מיינט דער אויפֿטו פֿון רצון? אמת, וואָס מיינט דער אויפֿטו פֿון רצון? בפּשטות, אַז מע זאָל רעדן דעם חילוק פֿון רצון מיט אַנדערע כּוחות, מע זאָל זיך אויסמאָסן פּשוט אַזוי, שכל פּועלט בדרך אופֿן לימוד, און רצון פּועלט בדרך שליטה. אָט װי למשל על-דרך פֿון די צװײ מענטשן. װאָס דער חילוק צװישן לערנען מיטן צװײטן? אָדער ס'איז דאָ אַ באַלעבאָס מיט עבֿדים, און די עבֿדים זײַנען בטל צו אים, װאָס ער הײסט, איז דער חילוק אַ פּשוטער. בשעת ער לערנט מיטן צװײטן דאָס, גיט ער צו פֿאַרשטײן דאָס דעם תּלמיד פֿון אים, בשעת אזוי זאגט אמר מלכא עקר טורא, וואס איז שמעקעדיג? דאס איז אינגאנצן נישט, דאס איז אינגאנצן נישט א דיגע פלאץ אין עקר טורא, אויסרייסן א בארג, ווי קען זאגן א מענטש אויסרייסן א בארג, עס איז נישט בגדר בכלל. בשעת דער מלך הייסט אבער, פאלט אראפ אלע הגבלות, טוט זיך ענינים דא, וואס איז נישט, וואס איז נישט מצד אים אליין. ס'איז אויסער דערויף וואס ער וועט טון זאכן כאטש ער פארשטייט נישט.

די מלך האט ווערטצייט אדער מיט נייע סארט כוחות. ער גייט נישט מיט זיין כוחות, די כוחות פון מלך. לאחרי כל זה אבער, און אין דער זאך איז דא קיין הגבלות נישט דאס גאנצע נישט פאר דעם מלך און נישט פאר דעם, אבער איין זאך, דער עבד מוז וויסן אז דער מלך האט אזוי געזאגט. בשעת אז ער ווייסט דער מלך האט געזאגט ארבעט שוין דער ציווי המלך אינגאנצן נישט לערנען געווען אבער איבער דער טבע און דער השתלשלות מלך לעבט איז גאר נישט געשאלט וואס לאהר וואס לאהין אז ער דארף זיך נישט שאלטן ווייל דער מלך האט געזאגט אין אונזער דאן נפש האדם נפש האדם דאך דאך איך זאך איך למשל שכל פועל איינער לערנט זיך אויס שרייבן וואס הייסט ער לערנט זיך אויס שרייבן האט די האנט אין זיך אריינגענומען, ס'איז געווארן א רושם אין די האנט, די האנט האט אין זיך אריינגענומען, האט זיך אויסגעלערנט, א געוויסע הארה, דאס איז א געוויסע, מ'קען דאס נישט זאגן שכל ממש, אבער וואס דאס איז, א געוויסע ענין פון שכל, האט די האנט, האט פריער, זיך נישט געהאט געהערט קיין קולות, איז אריינגעגאנגען, וויאזוי האט זי, איז דאס יעצט, האט זי נאך פריער וואס אריינגעגאנגען, זי האט גענומען. איז במילא וואס ער קען שרייבן האט זיך אין אים אויפגעטון, דאס איז זיין געלט, און דעריבער דארף ער זיין א כלי. און א כלי שטייט פשוט אין חסידות, א כשם ווי דער איד צו שכ'ס א האנט א כלי צו שכל, ס'שטייט אין יעדער זאך איז דא מארך, איז דא אין די הענט אויכעט מארך, מער, אין די ביינער פון די הענט, און דער מארך איז א כלי צו דעם שכל.

דויטן. דא טוט זיך די עניינים ווי שמחת זמרה, אבער אף על פי כן, איז וואס דער טייטש, און דאך בכפית המזל, און פשטות. ווייטער פרעגן אבער נאך איינעם, ס'ברענגט זיך אין חסידות, אז אז ס'איז דא רחמנא ליצלן א קרענק, מאניא וואס קען זיך פארן. ס'איז א פאראליסיס, ס'איז א, וואס איז דא קאליע? פארוואס פארוואס איך קען א מענטש קען איך קען זיך נישט רירן נישט מיט די הענט און די פיס פארוואס נישט ווייל ס'איז קאליע פאר די כח צו מאכן זיין דער בכלל יעדער יעדער באוועגונג וואס א מענטש באוועגט זיך ווייל ער וויל ווען מען וויל נישט מיר צו זיין צו זיין מיין רצון וואס מען דארף אפילו בשעת השינה שטייט א מענטש שלאפט און גיט זיך א דריי אהער אהין, דאס איז פארוואס? ווארום ער וויל. און דער וועלן בשעת דער רצון איז דא דורך געוויסע אדערן, דורך מיר, דער נערווען פון דאס איז מער אין די, אין די, אין די אברים, ארבעט זיך דאס. בשעת ס'איז דער רצון נישט מער אין די אברים, וועלן זיי זיך נישט רירן. פארוואס רירן זיי זיך נישט? ווארום דאס וואס זיי רירן זיך איז דאס ווארום דער רצון וויל. איז דארף זיין עפעס א געוויסער קשר פון דעם רצון. וואס איבער די אדער טייטש? דאס שטימט נישט. די אדער וואס דאס טייטש איז דאס זאל זיין מיני פון א ווירקונג. א ווירקונג טאג ווי. איז אבר ווירקונג צו ווי איז פון געפילט. אויף דעם איז נישט קיין משל, ווי מיר זאגן, אז מען רעדט פון צוויי מענטשן, איז וויפל די עבדים זאלן נישט זיין בטל צו דעם מלך, אבער דארף דאך הערן מען דארף הערן מען דארף הערן אז דער מלך האט געהייסן אבער אז ער הערט דאס נישט טוט ער גארנישט דא איז עס דאך וואס שטאפ פאר דאך דער מלך דער אנדער דער אור דער נפש איז אזוי מקושר צום גוף ער געפינט זיך און צו גאר נישט צו גדר הגוף צו זיך נישט צו גדר הגוף עד כדי כך עד כך צו גדר הגוף אז דער גוף דארף גאר נישט וויסן ער שטייט בהתפשטות פון נפש. און דאס איז א משל, אויף דעם אמיתת ענין פון אור הסובב, דאס איז דער אמת'ער ענין פון אור הסובב. אור הסובב איז דער טייטש וואס ער איז דא אומעטום, לעת עתה פנים און עין, ס'איז גארנישט פארבונדן, ווער האט באשאפן א וועלט? פארוואס האט ער באשאפן א וועלט?

די אלע משלים וואס מיר האבן אויפן די געפינט עס אין זאכן רעדט פון שכל דער ווער אבער בכלל אין אלע משלים איז עס סוף סוף מיר זאגט אז דער עלי מיט דעם אטאכן דעם קענען זיי דאס אין גאנצן צו די גדר עלי עפעס מוז מען פארבינדן דאס צו ער נעמט עס ריין אין וועניג אדער אויף פאר ארבעט פון דער מארק אויב ער ניט מרגיש עכט, איז אויך דא נישט. מען קען ניט זאגן אז די זאך איז דא און יענער איז גאר ניט מרגיש. און מיט וואס באשטייט דען דארטן? איז וואלט די פשט דארט דארפט צו זיין אז אז עפעס האט זיך דארטן אויפגעטון אז יענער ווערט עס מרגיש. און אויב יענער ניט מרגיש ניט דאס הייסט אז יענער ווייס ניט ווי ארבעט איך ניט איז ער דאס איז ער פאלט עס טאקע אין דיין מציאות אזוי ווי מיר ברוימען זיי נאר דא יענער זאגט מען ער איז דא און יענער ווייס יא יענער ווייס ניט ער בידיעתו יתברך ממלא כל מקום אור אין סוף ליסט און ער פועלט און עס ווערט אויפגעטון זאכן וואס מען האט קיין פארשטאנד נישט ווי דאס במילא זאגט מען מיר דעם איז דא דער טייטש אז מ'דארף קיינע כלים באופן כללי רעדט מען דאך ממלא מיט סובב באופן כללי בפרטיות אבער זאגט מען דער אמיתית ענין פון סובב איז ווי דאס

איידער מען מקיף איז אויכעט ווענדט זיך אין וועלכע אופן, אבער דער על כל פנים ער וויל הערן, איז בכלל זאגט מען וואס דאס זאל זיין גילוי בבי"ע אדער אויב מ'טראכט צו רש י, בכלל צו ערשט רופן זינט נאך נאך טיפער איז דער דער דער אור הבלי גבול דער אור הבלי גבול שלמעלה מאור שלהאיר העולמות, דאס דער כללות'דיגער חילוק און נאך האלטנדיק לפני הצמצום פאראן דער אור שלהאיר העולמות און פאראן דער אור

איז במילא דארט איז דארט דער צייכן דארף גאנץ צו קענען דער זאגט דאס צוויי זאכן יא שוין מר אביר דער וואס דער טייג אז דער ער בליק וואו דער אומעט און דער קיין קעלם דער קער בליק וואו מקיב און של גבי אין נסים צו מאסטער איז ער מער בגיל גם לאחר סינט בקול מקים גם בגיל דער ער בליק וואו דער אומעט און טאק מרט ווארנט

על כל פנים דאך אבער בידיעה סובב בהעלם זיין דעם יעדער שנאל צו גיין יעצט אז מ'זאגט אבער זאל קומען אין בי"ע וואס מיינט זאל קומען אין בי"ע זאל קומען אין בי"ע מיינט צו זאגן אז וואס זאל זיין טאקע בגילוי אַ בלעק אַ ביאַנקי ווי מאיר אין אצילות ווי ער איז מאיר אין בי"ע וואָס מיינט קומען בגילוי און וואָס בגילוי און נאָך מער בגילוי אין אַ גדר פון כלים ניין פון פנים נישט פון כלים ווי אַ באַטעם קען אים ניצן כלים אָבער פון מער זיך ער פילט עס איז אַזוי קומט אויס אין קו אַז דער קו זאָל מאיר זייַן אין בי"ע אַז דער אור שלפני הצמצום איז מאיר אין בי"ע קיין פּלא דאָס קיין פּלא דאָס איז אַ ענין וואָס איז נישט פאַרבונדן מיט כלים. דאס איז נישט דער עולם פון סוף, דאס איז ביז יאסע איז געבוירן. דאס אבער אז דער קו ווי מיר האבן געהאט, קו איז דאך א ענין פון וואס איז צו עסן דאס איז סלאפשעס, איז דער קו צו עסן וואס אין פון סלאפשעס קען דאך נישט מער זיין ווי דאס. נו וואס דען, ווי איז דער גאון מאיר אין דאס? על ידי שמאיר מהקו, מאיר של, מאיר ב ה קו, מאיר שליפא א צמצום. און דער ער שליפא איז דאך דא און מצום, איז יא מ. ונעשה גם הקו באופן כזה שנמשך בגילוי גם בבי"ע די וואס איז עס פארמאגט ווערט די גאנצע פלא א פלא'דיקע זאך פארמאגט די פלא קאמבינאציע דער קו איז מאיר אין בי"ע ווי איז ער מאיר אין בי"ע ונעשה אין פנימיות די לעבאדן צו מסרן נישט אין אופן פון העלם נישט אין די גאסע איז דאך

דאס איז דאס צוויי באזונדערע זאכן דאס איז גילו אין פאר דעם דאס איז גילו אין פאר די געדרעסער אבער דער רמז רבק אז אין טאג קיין הגבלות איז נאר קומט נאך ביז נאך

דאס איז די גרעסטע פלא וואס דער אייבישטער האט באשאפן. און דאס איז אסאך מער פלא ווי די פריערדיגע ענינים. לאמיר זען נאכאמאל. פאראן דערין וואס יעקב טוט אויף, פאראן דערין פון יוסף. יעקב טוט אויף ס'זאל ווערן די המשכה און טוט. האט מען געלערנט פריער. ס'איז אויכעט א פלא. וואס א פלא. אז ס'זאל קומען גילוי אור אין סוף אין וועלט, איז א פלא. זאפיר, וואס איז גראדע פריער? פאראן זיך פאראן תפארת המן, זאגט זאל פאראן חסד און פאראן גבורה. חסד און גבורה איז צוויי הפכים. חסד איז ענין פון התפשטות האור, און גבורה איז ענין פון צמצום האור. און ווי קומט דאס צוזאם? איז איינס פון די בילדער. איי וואס האט חסד? מאל פיזיק אין מיין ווען גיין נעץ וועט עבר שפיגל זיך אפ די וועלט זייער שטארק איי וואס האט דעם געלער שליט אין עצים פון געלער אין סוף מיילע מיילע מיילע ווער באס אין די קדערן פון די טעקן גדערן פון די בליק זיי דאך הייב די גדערן פון וועלט דאך גיין ערב שפיגל איז דאס א סכסוך אויף מי ווי איז אן ענין וואס נס המלובש בטבע? ממה נפשך, איז דאס טבע, ס'איז די גדרים פון וועלט. זאגט מען ענין פון תפארת וואס איז תפארת. על דרך ווי מיר זאגן למשל ביי מענטשן לאז זיין רחמים, וואס איז רחמים? ער איז דא אין איכות פון יענעם, עס איז שוין דא אין יענעם, אבער חסד איז עס נישט דא אין יענעם. חסד איז טייטש ער. און עס איז אייביג ער זיך ער, ער ווערט פארלוירן אין יענעמ'ס מציאות. פיטער פארלוירן אין יענעמס מציאות וואס ראובן גיט שמעון ס'איז חסד איז נישט וואס שמעון איז ראוי פארקערט וואס ראובן איז א גוטער ער איז א גוטער שפארט עס ארויס פון אים פארקערט מדת הדין הערט זיך יענעם פארוואס ווייל ער איז בצמצום און וואס איז אין רחמים ער האט רחמנות אויף יענעם פרעגט ער האט רחמנות אויף יענעם ער האט ער פילט יענעמס צער

אדער א אור וואס ער איז בלי גבול, אין סוף ליגט התפשטות. ס'איז מער קיין נפקא מינה נישט צו יענער יא א כלי צו יענער נישט קיין כלי, עד כדי כך ס'האט זיך נישט אויסגענוצט א יער זאל מרגיש זיין אפילו. ס'איז זיין התפשטות, דאס איז איין טייטש. ער איז דאך בלי גבול. א צווייטע טייטש איז דא אין אור על דרך ווי שפע. ער לייכט אין יענעם ציט על אויף דעם וואס יענער נעמט, וואס יענער איז א כלי אויף התפשטות. וואס זאגט מען דא? זאגט מען אזוי, זעהט דער טייטש וואס ער לייכט זאגט, איז דאס דער אומעטום אויך אין בי"ע, דאס איז אבער א ענין וואס יענער זאל נעמען, איז דאס דארף זיין אין אצילות נישט אין בי"ע. וואס זאגט מען? זאגט מען אבער אז דער קו בשעת אין קו איז מער פון דעם לפני הצמצום, די וואס איז ער דא איז איז ער מער מער בגילוי דערפון באלד ער איז מער פון לפני הצמצום במילא קומט ער אויך אין בי"ע און וואס טאקע בגילוי יא איך וואס וואס וואס קלאפט דאס דאס איז ווערט אַז ווערט דער מיזוג פון ביידע זאַכן צוזאַם, ווערט עס פון וועלכע ביידע זאַכן צוזאַם? איז דאס וואס דאס איז שוין דאס איז דאס פונקט ווי מ'זאגט אלעמאל תפארת וואס איז תפארת אז גילוי מיט צמצום קומען דאך צוזאמען פארוואס קומט ווי זיי קען צוזאמען צוזאמען קומען גילוי מיט צמצום וועט מען פון פשיטות און דארט נישט מוגדר נישט אין גילוי נישט אין צמצום דארף מען דא אויכעט לערנען אזוי וואס איז דער פשט וואס האט דער קו קוקט אין קו מער פון לפני הצמצום ווי אזוי ס'קומט פון אזא מין ארט, פון אזא פשיטות, וואס דארטן איז די די ביידע טייטשן אין אור קומען זיך צוזאם. ס'איז נישט מוגדר אין דעם טייטש, נישט מוגדר אין דעם טייטש. ס'איז בשעת עס ווערט געווארן פון אים אור, ווי ס'האט א אפטייטש, וואס דער טייטש איז דער? וואס איז דער? צו דער טייטש איז ער לייכט אים צו זיך, אדער טייטש ער לייכט לייכט אין יענעם. בשעת עס איז אבער מער די פשיטות, קומען זיך צוזאם די ביידע טייטשן, זי קומט ביידע טייטשן. דאָ איז עפּעס אַ תנועה פון דעם אור אין סוף צוזאמען מיט גילוי. איז דאָ איז דאָך אַ סך מער פּלא. וואָס איז מער פּלא? זאָג אַז דער גילוי איז אויכעט פון אור צו ניט. האָט ער געזאָגט, וואָס וואָס איז טייטש גילוי? וואָס מיינט דאָס גילוי? דאָס איז דאָס. דאָס איז טאַקע ניט אָרעם פון די פיש געזען. דאָ איז דאָך אַ סך מער פּלא. דו פאַרשטייסט צו ניט? אה? אוואדי אסאך מער קל. ניין נישט דאס מיך האט קיין פשרה. דארט איז דער טייטש פשרה איז דארט געפינט. א פשרה גלייך א שקר. דאס איז אביסל אהער אביסל אהין. רחמים נישט רחמים אן קיין פשרה. עס איז טאקע נישט שווער. בפירוש נישט שווער נישט דאס אביסל אהער אביסל אהין. און פון דאס איז רחמנות. פלעט ווארט פשרה, די ווארט איז די אנדערע זאך. וואס פאר א פשיטת סיפור? סא דו זאגסט מען זאגט למשל ווייס און שווארץ, לאמיר לערנען קאליר געפעלט דאס, ווייס און ווייס איז ווייס און שווארץ איז שווארץ, ווי קומט דאס צוזאמען? די ווייס קומט אויב ער איז א מוגדר'דיגער שטייט ער דווקא אין א ארט וואס איז שייכות ווייס, אין א ארט וואס וואס איז ניט ער דארט איז ער נישט דא, אויב ער נישט מוגדר אין א ארט וואס איז נישט ער דארט. דאס זאגט כאילו דאס זאגט דער שטייט זיך אין א ארט פון נישט געפילט דער עולם אבער וואס איז וואס איז ער פראם וואס ער איז וואס איז איז מער ווען מער איז איז צייט נישט שלעכט און לאכט נאר טאפט איך וואס מען שלעכט לאכט און בלי גבול אלא מאי צד ענין פון לאכט און בלי גבול דארף דאך פארלארן ווערן דער גבול דער קיין גבול דער אבער דער טייטש שלעכטן, דער טייטש שלעכט, דער טייטש שלעכט אליין א א מובנ'דיגע ווארט. זאגט אבער אנדערע, דאס וואס מיינט שלעכט. וואס מיינט מען מיט דעם ווארט שלעכט? ער געפינט זיך, וואס וואו וואס ער געפינט זיך? און דער טייטש געפינט, אין מציאות, אין נמצא איז דא צוויי אופנים. אדער ער נמצא, דאס מיט וואס געפינט זיך דארט דער טיש? דערמיט וואס אין דעם ארט איז דא א ציור כך וכך. יאמער דער רענעקע. אז טוט זיך עפעס דארט, אדער זאגסט מיר, ער מיט דאס און, נפקא מינה, וואס טוט זיך אין דעם ארט. געזאגט פריער בנוגע די רצון. רצון פעלט אונז אן ווער גענע ווערט געווארן. די אברים וועסן געווארן פארדארבן. נאר רב, די פראגע איז וואס מיינסטו דא מיט דעם ווארט דא? דאס ער איז דא אומעטום, אין א ארט וואס די וואו יענער הערט אים ניט איז ער אויך דא. פילט אינגאנצן מיט זיך אין ארט וואס ער איז נישט אין קיין כלי, און איז אויך אויף א יענע הערט אים ניט.

דאס איז אזא מין קריטער וואס צילט ביידע זאכן צוזאמען. איז דא געבט זיך ארויס פארט פון דעם טייטש פון ג וואס וואס פאר א יענג איז. איז דא דאך אסאך מער פעלער ווי יענג. איך פארשטיי דאס פארוואס איך נישט. פארשטיי. איך שמעק אין דאס.

איז דאס זיך וואס דער טייטש ווערט פון וואס איז די גדרים פון גילוי און צמצום, אבל עדיין נשארו הגדרים שבענין הגילוי עצמו, אבער די גדרים פון גילוי דאס פארבלייבט פראן א חילוק בין א גילוי שבבחינת סובב און א גילוי שבבחינת התלבשות. וואס א גילוי בבחינת סובב איז בכל מקום. וואס איז בכל מקום? נישט מצד דעם אין סוף, נישט מצד דער וועלט.

דער אור וואס פארבונדן מיט מיט מקבל איז להאיר העולמות דארף דאך האבן כלים און דאך מיט קינד און דאך דעם ברעט פאר כלים און דאס דאס איז דער אור בכל מקום דאס דאס איז איינער וואס איז פארבונדן דאס איז זיין נשמה וואס איז כפר אויף תפקיד די גאנצע וועלט איז סיבאק כמשים זאלץ על ידי יוסף דאס דער רופט דאס איז פריצה וביטול גם גם הגדרים שבענין הגילוי דאס נישט נאר דער ביט דער ביטול פון דאס גאם קינד פון די גדרים וואס אין גילוי וואס דאס אז גם הגילוי קומט צו התלבשות זיך ליב בכל מקום וואס איז דאס ווי דאס איז שוין שטאלט וואס מיינט זי יא וואס איז דאס נישט וואס יא מיט נישט זאג וואס די טעג געפינען זיך? זאג ער געפינט זיך, פארוואס געפינט ער זיך? ער געפינט זיך, ער געפינט זיך ביז בהתלבשות, בהתלבשות, בהתלבשות דאס איז פארליגט. אז יענער נעמט עס אן, יענער נעמט עס אן ארום מיט אום, און ארט וואס ער האט שוין נישט געקענט. די גדול דער ביטול הגדרים שבענין הגילוי.

זיי איז וואס זאר דאן וואס קאסט דא מיין ער אז דער טעם אדער וואס איז געלע בביאו דאקא די יעסע

ויש לומר בביאור המעלה אויף תענוג וואס קומט אויס די גמר ההשפעה, וואס דאס איז אין חצי ריבוע, וואס הכוונה כאן די גמר ההשפעה אז עס איז השפע מתקבל בכתיב של המקבל, איז הוא שהתענוג מגיע בעצם שלמעלה משורש ההשפעה. פאראן צוויי ענינים. אין דעם חצי ריבוע איז זייער וויכטיג דעם גאנצן ענין. וואס איז גמר ההשפעה ווי דער שפע ווערט נתקבל. סתם גאר פשוט שטייט אזוי. אין א משפיע. צורמה. דער איש שטייט אז דער משפיע האט ער האט א געוואלדיגן טעם. דאס איז דער טעם ער איז משפיע, ווייטער דער צווייטער איז וואס ער איז משפיע, ווי יענער איז עס מקבל, אז ער זעט ווי יענער ווי יענער נעמט עס אויף איז די סיבה פארן יופי איז ער צופרידן, פון דעם פון דעם האט ער עכט צוטון. איז דאך צוויי ענינים, פריינט זיי פענס מיט דעם גמר ההשפעה.

אזוי איז פארקערט בנוגע מען זאגט כ'בין אויסגעלאפן ביסט היפן אויס היפן ביסט געלאפן איז אין דעם שרש איז אויך פארהאן צוויי ענינים. פארהאן איין ענין וואס מען זאגט אז וואו ברענגט זיך ארויס איז דער תוקף זאג א דבר מוגבל בגשמיות א דבר מוגבל ווי א נער ווי לייכט ווי ווייט קען ער לייכטן א קליינער נער קען לייכט א הארץ, א גרייסער נער קען לייכטן ווייטער, נאך א גרייסער נער קען לייכטן ווייטער, וואס אייב ער לייכט גאר א ווייטן ארט, א סימן אז ער איז גאר א גרייסער נער, אייב ער לייכט התפשטות בלי גבול, א סימן אז א רב דוכטער. וואס ברענגט זיך ארויס איבער דער עסק אין די השפעה וואס ער לייכט, און וואס ברענגט זיך ארויס עטוואס די גרויסקייט פון דעם מאור זיינעם, אפי' ווייטער איז א מאור אפי' ווייטער לייכט.

דאס נישט זיין התפשטות. זיין התפשטות ווי ס'זאל זיך נאר מתפשט זיין דאס בכלל דינג ער. דא ווערט אויפגעטון נאך א זאך וואס יענער איז מקבל. וואס איז דאס דערין וואס יענער איז מקבל? איז דאס דערלאנגט אין א העכערן ארט, דאס דערלאנגט נישט נאר אין א ארט. פון זיין התפשטות, אדער אפילו פון שרש ההתפשטות, וואס ער איז א מאור, א מאור, א מאור, א גאר שטארקער מאור, וואס לייכט נאך מער, נאך מער התפשטות, איז דאך אבער אלץ נישט קיין ביאור אויף יענעם, אויף יענעם זאל זיין צו טון. אט דאס איז א ענין וואס דערלאנגט אין א העכערן ארט, העכער פון שרש ההשפעה.

און וואו דערלאנגט עס די מחשבה תחילה צו די מחשבה תחילה היינו בתחילה שלפני ולמעלה מתחילת המחשבה שרש השפע העכער פון שרש השפע מיר האבן געלערנט און אין האבן געלערנט אז איז וואס ער רעדט פריער דער ווי האבן געלערנט יא אז דארף ווערן די פריצה די ביטול וואס די פון די גדרים פון גילוי

פנימי און מקיף דאס איז דאך צוויי טייטשן אין גילוי, צוויי מושגים פון גילוי, איז כל זמן מ'רעדט דא נאר אין שורש ההשפעה, יעמאלט וואס האבן א איז דאך האט השפעה טייטש, איז דאך דער טייטש השפעה איז מצד דעם מאור וואס דער אור איז אין סוף, אדער טייטש השפעה וואס יענער איז נישט דער, ווי אזוי קען ווערן אן ענין פון ביטול פון די גדרים פון גילוי. אבער דאס קומט דווקא פון וואנען? דווקא אויף די תענוג ושמחה שבגמר ההשפעה. למעשה פריצת וביטול גדרי הגילוי וההשפעה. פארוואס? אז ער דערלאנגט אין ארט איז העכער פון שרש ההשפעה. אז ער דערלאנגט אין ארט איז העכער פון שרש ההשפעה איז ווערט דער ביטול פון ג וואס דאס הייסט גילוי וואס הייסט השפעה. איז על ידי זה איז גם א גילוי פון די סוף של גילוי הקו נתגלה גם בבי"ע.

א ענין פון מאור וואס ער מער אזא שטארקע וואס ער מער אין ארט וואס האט קיין שייכות דאס איז רוחניות איז א דעם וואס האט גענומען די ווארט מאור אבער יעמאלט וואס דער טייטש מער מער האט א טייטש וואס איז שלייכן אדער דאס איז מער דאס איז שלייכן מיר זאגן אז מער האט קיין טייטש נישט מוז זיין פון ארט העכער פון